מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת פסחים דף כח עמוד ב' לאמיר אנהייבן ביי די משנה דף כח עמוד א' זאגט די הייליגע משנה, חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח, א גוי האט געהאלטן ביי זיך אינדערהיים חמץ איבער יום טוב, קומט זיין איד זיין שכן און ער וויל האבן הנאה דערפון, אויף דעם זאגט די משנה מותר בהנאה, דו מעגסט הנאה האבן פון זיין חמץ. ושל ישראל, אויב א איד האט געהאלטן ביי זיך אינדערהיים חמץ, דאס הייסט ער איז נישט געגאנגען פארקויפן, ער איז נישט געגאנגען פארברענען זיין חמץ, אויף דעם זאגט די משנה אסור בהנאה, ס'איז אסור בהנאה, שנאמר לא יראה לך שאור, די תורה זאגט לא יראה לך שאור, ווי רש"י איז מסביר, איך געב דיר א קנס, דו האסט עובר געווען, דו האסט געהאלטן א חמץ, האסט עס נישט פארברענט, זאלסטו וויסן, אפילו נאך יום טוב, מעג איך נישט קיין הנאה האבן פון דיין חמץ. זאגט די גמרא, מני מתניתין, ווי וועמען גייט אונזער משנה, זאגט די גמרא לא ר' יהודה, ולא ר' שמעון, ולא ר' יוסי הגלילי, ס'איז נישט ר' יהודה, ס'איז נישט ר' שמעון און ס'איז נישט ר' יוסי הגלילי, און די גמרא איז מסביר, מאי, וואס איז זייער מחלוקת? דתניא אונז האבן געלערנט, חמץ, בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו. איז די ערשטע שיטה, וואס דאס איז שיטת ר' יהודה, זאגט ר' יהודה, בין לפני זמנו, דאס הייסט איינמאל ס'איז אנגעקומען די איסור אכילת חמץ, סוף שעה שישית, אדער בין לאחר זמנו, אדער מוצאי יום טוב, איז די הלכה איז אז דו ביסט געגאנגען ערב יום טוב ס'איז נאך נישט אנגעקומען יום טוב, אדער מוצאי יום טוב דו האסט געהאלטן ביי דיך אינדערהיים חמץ, אז דו גייסט עסן חמץ, אדער דו ביסט דיך נהנה פון דעם חמץ, זאגט רבי יהודה עובר עליו בלאו, דו גייסט עובר זיין אויף א לאו. אבער תוך זמנו אין יום טוב אליינס אז דו האסט געגעסן, אז דו האסט הנאה געהאט פון חמץ, איז די הלכה איז. עובר עליו בלאו וכרת דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אויף יום טוב אליינס איז נישט נאר אז דו ביסט עובר אויף א לאו, נאר ס'דא א לאו און עס איז דא כרת. רבי שמעון אומר, רבי שמעון זאגט, דאס איז די צווייטע שיטה, חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום, אז דו גייסט עסן חמץ פאר יום טוב, דאס הייסט לפני זמנו, נאך סוף שעה ששית, אדער לאחר יום טוב, איז די הלכה איז, אינו עובר בלא כלום, קיין לאו ביסטו נישט עובר, דו גייסט טאקע עובר זיין אויף א איסור, אויב גייסטו עסן ערב יום טוב חמץ ביסטו עובר ווייל די תורה זאגט דאך אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, ווי מ'האט געלערנט אז דאס גייט אויף ערב יום טוב אויך, אבער קיין לאו אז דו גייסט עסן ביסטו נישט עובר, ווי תוס' איז מסביר, הנאה האבן, דאס מעגסטו האבן, ס'נישט דא קיין איסור הנאה אויף ערב יום טוב אז דו ווילסט גיין הנאה האבן פונעם חמץ, און ממילא זאגט רבי שמעון, איך בין חולק אויף רבי יהודה, רבי יהודה זאגט אז וואס אז ערב יום טוב אדער מוצאי יום טוב איז דא א עובר אויף א לאו, זאגט ער ניין, אויף אכילה איז נישטא קיין לאו, א עשה איז דא, אבער קיין לאו ביסט נישט עובר, און נאך מער ווי דאס, אז דו ווילסט הנאה האבן פון דעם חמץ ערב יום טוב, מעגסטו הנאה האבן דערפון, ס'נישטא קיין איסור אויף דעם. יעצט תוך זמנו, אבער מיטן יום טוב, עובר עליו בכרת ובלאו. אויף יום טוב האלט ער די זעלבע זאך ווי רבי יהודה, אז דו ביסט עובר און דו גייסט באקומען כרת, דו ביסט עובר אויף א לאו. לייגט די ברייתא צו, ומשעה שאסור באכילה אסור בהנאה, אז די מינוט וואס דא א איסור אכילה איז אויך דא א איסור הנאה. איז די גמרא וויל פארשטיין לכאו' ווי וועם גייט די ווערטער, ווי וועמען איז געבינדן די איסור אכילה מיט די איסור הנאה צוזאמען, אויף דעם זאגט די גמרא אתאן לתנא קמא, דאס איז די ערשטע שיטה, די ערשטע שיטה איז רבי יהודה, אזוי האט מען פריער מסביר געווען, רבי יהודה האלט אז די מינוט ס'איז דא א איסור אכילה, סיי ערב יום טוב, סיי מוצאי יום טוב, קיין הנאה האבן מעג איך נישט, און איך מעג נישט עסן, דאס הייסט הנאה איז געבינדן צו עסן, מה שאין כן רבי שמעון האלט, הנאה האבן ערב יום טוב, דאס מעג איך יא, עסן טוה איך נישט, אבער הנאה האבן דאס מעג איך יא. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, תמה על עצמך, היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה. זאגט רבי יוסי הגלילי איך האלט, הנאה האבן פון חמץ, נישטא אזא מושג אז מען טאר נישט קיין הנאה האבן, און ממילא זאגט ער סיי רבי יהודה און סיי רבי שמעון, וואס יעדע איינע פון ענק זענען מסכים אז ס'דא אזא איסור הנאה לגבי חמץ, יא, נישט אויפן זעלבע צייט, אבער ביידע פון ענק האלטן אז ס'דא אזא מושג ווי א איסור הנאה אויפן חמץ, זאגט רבי יוסי הגלילי, איך דערקען נישט אזא זאך, נישטא אזא זאך אז חמץ איז דא א איסור אויף דעם אז מ'טאר נישט קיין הנאה האבן דערפון. איז זאגט די גמרא, ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה, האבן מיר געהאט יעצט שיטת רבי יהודה, א שיטת רבי יהודה איז אז ס'קומט אן די זעקסטע שעה, אז דו גייסט עסן חמץ ביסטו עובר אויף א לא תעשה, ביסטו עובר אויף א לאו. זאגט רבי יהודה, וואס איז מיין ראיה? זאגט ער אזוי, שנאמר לא תאכל עליו חמץ דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, אין תורה שטייט לא תאכל עליו חמץ, וואס מיינט די עליו? דאס הייסט, אויפן פריערדיגן פסוק רעדט מען דאך פון קרבן פסח, וזבחת פסח להשם אלקיך, צאן ובקר במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, זאגט רבי יהודה, די פסוק פארדעם רעדט זיך פון שחיטת קרבן פסח, און ממילא זאגט די תורה לא תאכל עליו חמץ, ווען דו שעכטסט דיין קרבן זאלסטו וויסן דו טארסט נישט עסן קיין חמץ, און ממילא זאגט רבי יהודה, האב איך א ראיה צו מיך, אז די איסור פון חמץ הייבט זיך אן משעה ווען איך קען ברענגען א קרבן, ווען קען איך ברענגען מיין קרבן פסח, דאס איז מסוף שעה שישית ולמעלה, און ממילא זאגט ער, דאס איז די זעלבע צייט דעמאלטס ווען איסור חמץ הייבט זיך אן. אמר לו רבי שמעון, זאגט אים רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן, רבי יהודה קען מען טאקע זאגן אזא זאך, אז עליו איז פשט אז לא תאכל עליו מיינט אויפן זמן ווען איך ברענג מיין קרבן פסח, והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, דער המשך פונעם פסוק איז דאך אז וואס שבעת ימים תאכל עליו מצות, וואס ווילסטו מיר זאגן? אז איך מוז עסן מצות אויך פון די צייט וואס איך ברענג א קרבן פסח? דאס איז דאך אוודאי נישט. יעדער איינער ווייסט אז ווען הייבט זיך אן עסן די מצוה פון עסן מצות? דאס איז פון ליל הסדר. און ממילא זאגט ער אז דו ווילסט אויסטייטשן די ווארט עליו מיינט אויפן בזמן וואס איך ברענג א קרבן פסח, וויאזוי גייסטו אויסטייטשן שבעת ימים תאכל עליו מצות? נאר וואס, די תורה וויל פשוט זאגן, לא תאכל עליו חמץ, עליו מיינט אויפן צייט וואס דו עסט דיין קרבן פסח, און שבעת ימים תאכל עליו מצות, פון די צייט וואס דו עסט דיין קרבן פסח, פון דעמאלס און ווייטער האסטו זיבן טעג וואס דו דארפסט עסן מצות, און ממילא זאגט רבי שמעון צו רבי יהודה, עליו מיינט נישט אויפן זמן שחיטת הפסח, נאר ס'מיינט אויפן צייט ווען דו עסט דיין קרבן פסח. און נאך מער זאגט ער ואם כן מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ, לכאורה דער פסוק ברענגט מיר דא צוויי זאכן, דער פסוק רעדט אנהייב רעדט זיך פון חמץ, אז וואס לא תאכל עליו חמץ, און שפעטער האב איך מצות, דאס הייסט איך שטעל צו חמץ צו מצות, און ממילא זאגט ער פשט אין פסוק איז בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ, די צייט וואס איז דא א צייט אז דעמאלטס מוזטו גיין עסן מצות, דעמאלטס אויך איז דא די איסור אז דו מעגסט שוין נישט האבן קיין חמץ, ובשעה שאינו בקום אכול מצות, אבער פון פאר יום טוב אז ס'איז נאך נישט דא קיין מצוה צו עסן מצות, בל תאכל חמץ, דעמאלטס נאך אינו בבל תאכל חמץ און נאך נישט אנגעקומען די זמן פון עסן חמץ, און ממילא זאגט רבי שמעון צו רבי יהודה, רבי יהודה לעבן, ווי אזוי קענסטו נוצן די לא תאכל עליו חמץ אלס ראיה פאר דיך צו זאגן אז די איסור חמץ הייבט זיך שוין אן גלייך ערב פסח מסוף שעה ששית און למעלה און דו ביסט עובר אויף א לאו אויב דו גייסט יא עסן? איז די גמרא גייט יעצט ווייטער און די גמרא זאגט מאי טעמא דרבי יהודה, לכאורה דארף מען יעצט פארשטיין אויב אזוי וואס איז די טעם פון רבי יהודה? רבי יהודה זאגט דאך אז וואס? אז מסוף שעה ששית און למעלה אז דו גייסט עסן חמץ ביסטו עובר אויף א לאו. אויף דעם זאגט די גמרא, תלתא קראי כתיבי, איך האב דריי פסוקים וואס דריי מאל זאגט מיר די תורה עס נישט קיין חמץ, וואס זענען די דריי פסוקים, זאגט ער אזוי, לא יאכל חמץ, איינמאל האב איך לא יאכל חמץ, איך האב נאך א פסוק וכל מחמצת לא תאכלו, און איך האב נאך א פסוק וואס שטייט לא תאכל עליו חמץ, זאגט רבי יהודה חד לפני זמנו, די ערשטע פסוק קומט מיר צו זאגן אויף וואס לפני זמנו, וחד לאחר זמנו, וחד לתוך זמנו, און ממילא איך האב דא דריי צייטן וואס איך דארף וויסן ווען איך קען נישט עסן קיין חמץ, זאגט ער זייער גוט, איין פסוק קומט מיר צו זאגן אויפן פאר זמנו, איינס קומט מיר אויף תוך זמנו, און איינס קומט מיר אויף אחר זמנו, און ממילא זאגט רבי יהודה דאס איז מיין ראיה, פון דא ווייס איך אז שוין דא א איסור חמץ גלייך פון סוף שעה שישית ולמעלה. ורב שמעון, נו, רב שמעון, איז דאך א גוטע טענה, לכאורה האב איך דא דריי פסוקים, די תורה זאגט מיר דריי פארשידענע מאל עס נישט קיין חמץ, לכאורה מוז דאס זיין די תורה האט מיר געוואלט זאגן אז זאלסטו וויסן, איינמאל איז פאר פאר די ערשטע זמן, דאס הייסט לפני זמנו, מסוף שעה שישית ולמעלה, איינס איז פאר יום טוב אליינס, און איינס איז פאר נאך יום טוב, און ממילא זאגט די גמרא לכאורה רב שמעון, ער האט דאך א גוטע טענה רבי יהודה, אויב אזוי וויאזוי וועסטו אויסלערנען דא? זאגט די גמרא אזוי, ור' שמעון חד לתוך זמנו, ר' שמעון זאגט איך בין מודה, איינס פון זיי, דאס קומט טאקע צו זאגן תוך זמנו, און ממילא זאגט ער דעם דריטן פסוק וואס דו האסט מיר דא געברענגט, לא תאכל עליו חמץ, דאס איז ר' שמעון מסכים, דאס פסוק קומט מיר צו זאגן אז אויף יום טוב אליין זאלסטו וויסן, דו טארסט נישט עסן קיין חמץ, און אז דו גייסט יא עסן חמץ ביסטו עובר אויף א לאו און דו גייסט באקומען כרת,

אין לי אלא שנתחמץ מאליו. איך וואלט קען מיינען, ווען איז דא א איסור חמץ, דאס איז דווקא אויף חמץ וואס איז געווארן פון זיך אליינס, דאס הייסט ס'איז גענוג שטארק אז ס'קען ווערן חמץ פון זיך אליינס. אבער מחמת דבר אחר מניין, פון ווי ווייס איך אז איך מוז אריינלייגן א צווייטע אינגרידיענס אין דעם, איך מוז אריינלייגן למשל שאור אין דעם, אז דאס מאכט מיין חמץ, פון ווי ווייס איך אז אזא זאך איז אויכעט אסור אז איך מעג נישט עסן אזא זאך אויף יום טוב? תלמוד לומר, וועגן דעם זאגט די תורה כל מחמצת לא תאכלו, זאלסטו וויסן אז ס'איז נישט דא קיין חילוק ווי אזוי די זאך איז געווארן חמץ, צו די זאך ווערט פון זיך אליינס חמצ'דיג, אדער די זאך דארף האבן הילף צו ווערן חמצ'דיג, כל מחמצת לא תאכלו, יעדע סארט חמץ זאלסטו וויסן טארסט נישט עסן. יעצט דעם אנדערן פסוק, די ערשטע פסוק, לא יאכל חמץ, איך האב דאך געהאט נאך א פסוק וואס איז איבריג, ולא יאכל חמץ, וואס לערן איך פון דארטן? אויף דעם זאגט די גמרא מיבעי ליה לכדתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד, פון ווי ווייס איך אז אין מצרים, ווען די תורה האט געזאגט דארטן אז מען דארף עסן א קרבן פסח, מען טאר נישט האבן קיין חמץ ביי זיך אינדערהיים, פון ווי ווייס איך אז ס'איז נאר געווען אויף איין טאג, תלמוד לומר, לא יאכל חמץ, וועגן דעם זאגט די תורה מיר לא יאכל חמץ, וסמוך ליה היום אתם יוצאים, אזוי ווי ס'שטייט צוויי פסוקים איינס לעבן צווייטן, די ערשטע פסוק שטייט ולא יאכל חמץ, און די נעקסטע פסוק שטייט היום אתם יוצאים בחודש האביב, און ממילא טייטשט זיך אויס ווען איז געווען די איסור אכילת חמץ אין מצרים, דאס איז דווקא געווען היום, דווקא די טאג וואס דו גייסט ארויס פון מצרים, דעמאלטס איז געווען א איסור פון חמץ, אבער סתם אזוי, ס'איז נישט געווען אזוי ווי אונז האבן א גאנצע וואך וואס איז דא א איסור חמץ. און ממילא זאגט רבי שמעון, נוץ איך יעצט די ביידע פסוקים און איך לערן עפעס ארויס פון דעם, כל מחמצת לערן איך ארויס פון דעם, צו זאגן אז יעדע סארט זאך וואס ווערט חמץ, נישט קיין חילוק צו ס'האט בכח אליינס צו ווערן חמץ, אדער ס'דארף הילף צו ווערן חמץ זאלסטו וויסן כל מחמצת לא תאכלו, ולא יאכל חמץ, שטעל איך צו צום היום, צו זאגן אז אין מצרים איז געווען נאר איין טאג וואס מען האט געדארפט האלטן פסח, דאס הייסט איין טאג וואס איז געווען אויף דעם א איסור פון חמץ. ורבי יהודה, זאגט רבי יהודה, מחמת דבר אחר מנא ליה, פון וואו ווייסט ער לגבי חמץ אז יעדע זאך איז אסור, אפילו א זאך וואס דארף האבן הילף צו ווערן חמץ איז אויכעט אסור, אויף דעם זאגט ער מדאפקיה רחמנא בלשון מחמצת. די תורה נוצט אן אינטערעסאנטע לשון כל מחמצת, וואלט געקענט שטיין כל חמץ לא תאכלו, וואס איז מחמצת? און ממילא זאגט רבי יהודה לערן איך פון דעם אז ס'איז נישט קיין חילוק ווי אזוי ס'איז געווארן חמץ, נישט קיין חילוק צו ס'איז געווארן חמץ פון זיך אליינס, ס'האט געדארפט האבן הילף צו ווערן חמץ, כל מחמצת, ווי לאנג די תורה נוצט א ווארט מחמצת מיינט עס נישט קיין חילוק וואס פאר סארט חמץ. דרבי יוסי הגלילי מנא ליה, און ווי ווייסט ער דאס פון רבי יוסי הגלילי אז אין מצרים איז נאר געווען איין טאג וואס מען האט נישט געמעגט האבן קיין חמץ, זאגט די גמרא איבעית אימא מדסמיך ליה היום, אז דו ווילסט קען איך דיר זאגן ווייל די נעקסטע פסוק שטייט היום, און ממילא איך דארף נישט האבן דעם לא יאכל חמץ דאס אויסצולערנען, נאר ס'שטייט קלאר היום, אויב אזוי ווייס איך אז ס'נאר געווען איין טאג. איבעית אימא, סמוכין לא דריש, קען זיין אז ער האט בעצם האט נישט געהאלטן פון סמוכין, דאס הייסט ער האט נישט צוזאמגעשטעלט די היום צום פריערדיגן פסוק, און טאקע ער האט געהאלטן אז אין מצרים איז געווען זיבן טעג וואס מען האט נישט געמעגט עסן חמץ, און ממילא קריגט זיך טאקע מיט דעם, און ממילא לפי אים די לא יאכל חמץ איז טאקע איבריג, און ממילא נוצט ער צוריק די אלע דריי פסוקים צו זאגן איינס לפני זמנו, איינס תוך זמנו, און איינס לאחר זמנו. איז זאגט די גמרא ווייטער, אמר מר. איז גייט די גמרא עס צוריק ברענגען די מימרא וואס מען האט שוין פריער דערמאנט, איז האבן מיר פריער געזאגט אזוי, ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה, האט רבי יהודה געוואלט זאגן פון ווי ווייס איך אז די זעקסטע שעה און ווייטער אז מען איז עובר אויף א לא תעשה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, לא תאכל עליו חמץ דברי רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, איך וויל עס ברענגען א ראיה פונעם פסוק, וויבאלד ס'שטייט לא תאכל עליו חמץ, האט מען געזאגט עליו מיינט זמן שחיטת הפסח, און ממילא זאג איך לא תאכל עליו, דו טארסט נישט עסן קיין חמץ ווען? אויף זמן שחיטת הפסח, עליו אויפן צייט וואס מ'שעכט די קרבן פסח, פון דעמאלטס און ווייטער איז שוין דא א איסור צו עסן חמץ. און אויף דעם אמר לו רבי שמעון, אויף דעם האט די גמרא טאקע געפרעגט אויבען, וכי אפשר לומר כן, קען איך דען זאגן אזוי, והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות, אויף דעם האט רבי שמעון געפרעגט אויף רבי יהודה, רבי יהודה אינעם פסוק שטייט ווייטער שבעת ימים תאכל עליו מצות, זעהסטו דאך אז די תורה האט צוזאמגעשטעלט חמץ מיט מצה, און איך האב דיר געזאגט שוין פריער, אזוי ווי מצות ווען איז די ווען הייבט זיך אן חמץ? דאס איז דווקא ווען ס'איז דא א צייט פון מצה. אזוי ווי ביי מצה פארשטייסטו ס'איז נאר פון די זיבן טעג נאר פון ליל הסדר, אויב איז אויך די חמץ איז נאר ווען ס'איז דא א מצוה פון מצה. און דאס איז דאך געווען די קשיא פון ר' שמעון אויף ר' יהודה. דאס איז שוין די גמרא וואס מ'האט פריער אויבן דערמאנט. איז זאגט די גמרא יעצט לכאורה, ור' יהודה שפיר קאמר ליה, רבי שמעון, לכאורה דו רבי יהודה, דו זאגסט מיר טאקע אז איך האב דריי פסוקים, און דריי פסוקים זאגן מיר איינס לפני זמנו, איינס בתוך און איינס לאחר זמנו. אבער ווייטער פון ווי ווייס איך לפני זמנו? איז רבי יהודה נישט אוועק געגאנגען פון די לא תאכל עליו חמץ, און צו זאגן אז לא תאכל עליו מיינט אויפן זמן הקרבת הפסח, און ממילא פרעגט די גמרא לכאורה רבי יהודה, ער פרעגט אויף דיך א גוטע קשיא רבי שמעון, רבי שמעון האט דאך געפרעגט אויף דיך אז ווי דו רבי יהודה האסט געוואלט אויסטייטשן אז עליו מיינט אויף זמן שחיטת הפסח, לכאורה דאס קען איך נישט זאגן, ס'שטימט נישט, ווייל ס'שטימט נישט מיטן המשך פונעם פסוק, און נישט נאר דאס איך זע ווי די תורה שטעלט צו חמץ צו מצות, אויב אזוי דארף איך זאגן, ווען איז דא א מצוה אז איך טאר נישט האבן קיין חמץ, דאס איז דווקא אין די צייט וואס איז דא מצות, און דאס איז דאך נאר ליל הסדר, אויב אזוי נישט אזוי ווי דו רבי יהודה האסט געוואלט זאגן. אויף דעם זאגט די גמרא ורבי יהודה אמר לך, זאגט רבי יהודה ניין, ההוא לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דאתא, דו האסט פאלש געלערנט דעם פסוק, דו האסט פארשטאנען לכתחילה די תורה שטעלט צו חמץ צו מצה, און ממילא וועסטו זאגן אז ווען איז דא א מצוה אז איך טאר נישט האבן קיין חמץ דאס איז נאר ווען ס'איז דא מצות. זאגט רבי יהודה פארקערט, די תורה שטעלט צו מצות צו חמץ, אזוי ווי דו פארשטייסט חמץ, לא תאכל עליו חמץ איז אייביג, איך מעג נישט האבן קיין חמץ יעדע יאר פסח, אויף דעם זאלסטו וויסן שבעת ימים תאכל עליו מצות, ווען איז דא א מצוה פון מצות, דאס איז יעדע יאר, איך וואלט געקענט מיינען על מצות ומרורים יאכלוהו די תורה זאגט איך מוז עסן צוזאמען די מצות צוזאמען מיט מיין קרבן פסח און אז איך האב נישט קיין קרבן פסח אויב אזוי טאקע דארף איך נישט עסן קיין מצות זאגט רבי יהודה פארקערט די תורה וויל מיר זאגן שבעת ימים תאכל עליו מצות זאלסט עסן מצות זיבן טעג דאס איז נישט קיין חילוק וואס פאר סארט יאר עס איז נישט קיין חילוק צו מען גייט יא עסן קרבן פסח דעם יאר ס'איז נישט חילוק מען גייט נישט עסן קרבן פסח די יאר זאלסטו וויסן שבעת ימים תאכל עליו מצות, און פון ווי ווייס איך דאס? ווייל די תורה זאגט לא יאכל עליו חמץ אז איך טאר נישט עסן קיין חמץ, און ממילא די תורה זאגט איך טאר נישט עסן קיין חמץ, און דאס איז דאך נישט געבינדן צו א קרבן פסח נאר סתם איך טאר נישט עסן קיין חמץ, און ממילא דאס מאכט נישט קיין חילוק וועלכע סארט יאר עס איז. אויף דעם וויל די תורה צושטעלן זאלסטו וויסן מצות אויכעט, דו האסט א חיוב צו עסן מצות אפילו אין א יאר וואס דו האסט נישט קיין קרבן פסח, ווייל איך שטעל צו די מצות צו די חמץ, און נישט אזוי ווי דו האסט פריער געוואלט זאגן אז איך שטעל צו דעם חמץ צו די מצות. ור' שמעון, נו, איז רבי יהודה טענה'ט דאך א גוטע טענה, טענה'ט דאך רבי יהודה, איך קען ווייטער אויסטייטשן מיין פסוק אז ס'מיינט אויפן זמן שחיטת הפסח, איי האסט מיר געפרעגט לכאורה די תורה שטעלט צו חמץ צו מצה, האט רבי יהודה מסביר געווען ניין, מען שטעלט צו מצות צו חמץ, אויב אזוי ורבי שמעון לקובעו חובה מנא ליה, פון ווי ווייסט רבי שמעון אז טאקע אז מצות איז דא א חיוב יעדע יאר, און מצות איז נישט געבינדן צו קרבן פסח, אויף דעם זאגט ער נפקא ליה מבערב תאכלו, ער לערנט עס ארויס פון דעם וואס די תורה זאגט בערב תאכלו, וויבאלד די תורה זאגט בערב תאכלו, און דאס איז בעצם איבריג ווי רש"י איז מסביר, קרא יתירא דהא כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו, און ממילא זאגט די גמרא, ווען די תורה זאגט בערב תאכלו לערן איך ארויס פון דעם פסוק זאלסטו וויסן אז אייביג, נישט קיין חילוק וואס פאר סארט יאר ס'איז, בערב תאכלו מצות, ביינאכט דארפסטו עסן מצות, נישט קיין חילוק צו דו האסט יא קרבן פסח, נישט קיין חילוק צו דו האסט נישט קיין קרבן פסח. ורבי יהודה, נו, רבי יהודה, ער קען זיך אויך אויסלערנען פון דארטן, אויף דעם זאגט ער ניין, מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה, ער ער דארף האבן דעם פסוק פון בערב תאכלו מצות צו זאגן אז וואס, אז א מענטש וואס איז געווען טמא, אדער א מענטש וואס איז געווען ווייט אוועק, אז ער האט נאך אלץ א חיוב הגם ער קען נישט עסן קיין קרבן פסח, אבער אז ער מוז נאך אלץ עסן מצות. ווייל סלקא דעתך אמינא איך וואלט קען מיינען אז וואס הואיל ובפסח לא יאכל, מצה ומרור נמי לא ניכול, איך וואלט קען מיינען וויבאלד ער איז בדרך רחוקה, אדער ער קען נישט עסן קרבן פסח אויב אזוי איז ער פטור פון צו עסן מצות, אויף דעם אויף זאגט די תורה ניין בערב תאכלו מצות, זאלסטו וויסן אז ניין אז נאך אלץ דו מוזט עסן מצות.

צו אפילו ער איז באונס ער קען נישט, אדער בן נכר סתם איינער וואס האלט ביי גארנישט, וואס זיי קענען נישט עסן קרבן פסח, נאך אלץ זיי האבן א חיוב אז מצות דארפן זיי יא עסן, און ממילא זאגט רבי שמעון אויב אזוי, דער מענטש וואס איז טמא, אדער דער מענטש איז דרך רחוקה איז דאך נישט ערגער ווי זיי, און אזוי ווי זיי דארפן עסן קרבן, אזוי ווי זיי עסן נישט קיין קרבן פסח, אבער א מצוה צו עסן מצות האבן זיי אויך, און ממילא לערן איך עס אויס פון דא. און ממילא זאגט ער, דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב וכל ערל לא יאכל בו, הוא אינו אוכל, אבל אוכל הוא במצה ובמרור, ווי אזוי ווי איך טייטש לא יאכל בו, דאס הייסט קרבן פסח מעגן זיי נישט עסן, אבער מצות אוודאי דארפן זיי יא עסן, און ממילא זאגט די גמרא, זאגט רבי שמעון, איך דארף נישט האבן קיין עקסטערע פסוק צו לערנען אז איינער וואס איז בדרך רחוקה, אז איינער וואס איז טמא אז ער דארף עסן מצות אפילו ער עסט נישט קיין קרבן פסח. ורבי יהודה, נו, לפי רבי יהודה לכאורה, פארוואס דארף איך האבן, פארוואס דארף איך האבן בערב תאכלו מצות? אז איך קען עס ארויסלערנען פון פון ערל, אז איך קען עס ארויסלערנען פון בן נכר, פארוואס דארף איך האבן א עקסטערע פסוק? ורבי יהודה כתיב בהאי וכתיב בהאי, זאגט רבי יהודה ניין, איך וויל יא האבן ביידע פסוקים, ווי די גמרא סוף מסכתא גייט מסביר זיין אז צריך איך דארף האבן ביידע, און ממילא וויבאלד איך דארף האבן ביידע, זאגט רבי יהודה, האלט איך סיי דעם בערב תאכלו מצות, און ממילא האלט איך אויכעט לגבי בן נכר, און ממילא זאגט רבי יהודה, וויבאלד איך האלט עס פאר מיך, אויב אזוי ווייטער לערן איך מיין לימוד, אז ווען איך האב בעצם דריי מאל זאגט די תורה אז זאלסט עסן מצות זאלסטו וויסן אז דאס קומט צו זאגן טארסט נישט עסן נישט דריי מאל אז איך טאר נישט עסן קיין חמץ קומט צו זאגן איינס לפני זמנו איינס תוך זמנו און איינס לאחר זמנו, און טאקע ווען די תורה זאגט מיר אז וואס? עליו מיינט עס אויף זמן שחיטת הפסח. און די תורה וויל מיר צושטעלן אז וואס אז איך שטעל צו די מצות אז צו דעם חמץ און איך זאג אזוי ווי דעם חמץ איז דא א איסור א גאנץ יאר נישט קיין חילוק וואס פאר סארט יאר ס'איז נישט קיין חילוק צו ברענגסט יא קרבן פסח צו נישט נאך אלץ איז דא א מצוה צו עסן איז דא א מצוה אכטונג צו געבן אויף חמץ די זעלבע זאך דא לגבי פסח זאלסטו וויסן דארפסט עסן מצות א גאנצע צייט. מה שאין כן רבי שמעון ער לערנט עס טאקע פון א צווייטן פסוק, און ממילא בלייבט רבי יהודה ווייטער ביי זיין שיטה אז אויב א מענטש איז געגאנגען עסן ערב יום טוב האט ער געהאט חמץ, אויב אזוי איז ער עובר אויף א לאו, וויבאלד כ'האב דריי מאל ווען די תורה זאגט מיר אז איך טאר נישט עסן קיין חמץ, מה שאין כן רבי שמעון געהאלטן ניין, קיין לאו איז נישטא, קיין עשה איז אפשר דא ווייל די תורה זאגט אך ביום ראשון תשביתו, אבער קיין לאו אויף דאס ביסט נישט עובר.